קאסעט פֿיר, וואס איך געדענק, המשך. זכרונות פון אסיפ דימוב, געלייענט צבי סערלין. קאפיטל זיבן. א טאג וועלכן איך וועל קיינמאל נישט פארגעסן איז דער צווייטער אויגוסט אַכצן צוויי און נײַנציק. אין פרילינג בין איך אריבערגעגאנגען אין פערטן קלאס פון דער ריאלשולע. מיין שטימע ברעכט זיך. איך רעד איצט מיט צוויי שטימעס, דא אויף אן אלט, דא אויף א טענאר. דער דאזיגער געמיש מוז זיין שוידערליך פאר א פרעמדן אויער, אבער איך קאן זיך נישט העלפן, דאס האט געמאכט מיט מיר מיין פערצנטער זומער. דער הארבסט קורס פון דער רעאל שולע האט זיך נאכנישט אנגעהויבן, איך האב נאך גאנצע צוויי וואכן וואקאציע, און איך ווייס באמת נישט וואס צו טון מיט זיך. ס'איז אן אומגעווענליך שיינער טאג, נעכטן איז געווען א הייסער טאג, היינט, ווי עס זעט אויס, וועט זיין נאך הייסער. אוועקלאזן זיך אין דעם וואלד זווערינעץ? דאס וועל איך דאך טון נאכמיטאג. צוזאמען מיט מיין חבר יעקב ציכאנאווסקי, ביז מיטאג איז נאך ווייט, אלזא וואס הויבט מען אן? איך געפין ביי זיך אויף דער פשוטער עטאזשערקע וואס איך אליין האב צוזאמען געקלאפט, א דיק פעקל פאפיר, דאס איז נישט קיין געווענליכער פאפיר, אויף איין זייט פון דעם בויגן איז אפגעדרוקט א וועדאמאסט, א מעלדונג פאר באאמטע, וואס פאר א נומער איז דער צוג, וויפיל וואגאנען, ווען דער צוג איז אוועק און ווען ער איז געקומען. די אנדערע זייט איז פריי. דעם דאזיגן פעקל פאפיר האב איך באקומען פון ריכארד קלעם, מיינעם א מיטשילער. זיין פאטער דינט אין דער אייזנבאן ער איז א קאנדוקטאר. ביי אים אין הויז ליגן גאנצע בערג פון אזעלכע דאקומענטן. איך האב געהאלפן ריכארדן אין מאכן א מאטעמאטישע אויפגאבע, האט ער מיר געבראכט די וועדאמאסטי, א מתנה. אויף דער פרייער נישט געדרוקטער זייט קען מען שרייבן פארשטייט זיך, אבער וואס?

די היץ כאפט מיך ארום אלס שטארקער, עס שמעקט מיט רייף געווארענע עפל וועלכע מען טאר נישט רייסן. איך גיי אין דעם הינטערשטן טייל פון הויף וואו עס וואקסט דער גרויסער קארשן בוים און וואו עס געפינען זיך די האלץ-שטאלן. אלע שטאלן זענען צוגעשלאסן אחוץ איינעם. איך עפן די טיר, זי קוויטשעט אביסל צו, איך פארמאך די טיר איך בין אליין. פון אנפאנג זעה איך גארנישט. איך פיל אז עס שמעקט מיט פוילס, מיט צעהאקטע און צעשניטענע האלץ. די אויגן געוויינען זיך צו און די פינסטערניש ווערט א האלב פינסטערניש. און נאך אין אפאר מינוטן א האלב ליכטיגקייט וואס איז דוכט זיך איינס און דאס זעלבע אבער עס איז נישט אזוי. א האלב ליכטיגקייט איז העלער ווי א האלב טונקלקייט. איך נעם ארויס פון דעם אנגעלייגטן האלץ ביי דער וואנט א גרעסערע קאלאדע, דאס וועט זיין מיין שטול. דער שרייבטיש מיינער וועט זיין טאקע אט די לאנגע ברעט, מען דארף זי נאר גוט און גענוי אנידערלייגן, מיט איין עק אויף דעם האלץ און מיט דעם אנדערן אויף דער פארטריקנטער פאס. אט אזוי. פארטיג. און איצט קען מען שרייבן, דיכטן. ארבעטן, שאפן, אנהויבן צו זיין א שרייבער. פאפיר, די זשעלעזנא דאראזשניא וועדאמאסטי האב איך, א בליישטיפט, א שטול און א טיש אויך. וואזשע פעלט מיר? טאלאנט זאגט מען, נו, דאס וועלן מיר שוין שפעטער זען. און איך האב זיך גענומען צו דער ארבעט. מיין טעמע איז געווען זייער א רירנדע, יעדנפאלס בין איך געווען גערירט. אן ארעמער יונגל שטארבט פון קעלט אין גאס אונטער א רייכן העל באלויכטן פענסטער. ווי אזוי איך בין געקומען צו שרייבן וועגן קעלט און שניי גראד אין א הייסן זומער טאג ווייס איך אליין נישט. האב איך געוואוסט אדער געפילט וואס עס מיינט שטארבן פון קעלט און דערצו נאך אינמיטן גאס ערב א שיינעם יום טוב? איך בין אבער פארט אנגעגאנגען מיט מיין ארבעט, איך האב געפילט ארום זיך דעם גערוך פון דעם צעהאקטן האלץ, אריינגעאטעמט אין זיך די ווארעמע שטיקנדע לופט, געפילט א טיפן רחמנות אויף דעם יונגל פון מיין מעשה, און געווען זיכער אז דאס אלץ איז טאקע די געהיימניספולע, די מיסטעריעזע זאך וואס מען רופט אינספיראציע. אינפארמאציע. דאס אכטע בלעטל פון די וועדאמאסטי איז געווען אנגעשריבן. די אינספיראציע האט זיך פארענדיגט, און מיין סאמע ערשטע דערציילונג איז געווען פארטיג. פון דעם מאמענט אן בין איך געווארן א שרייבער. אמת, קיינער האט דאס נאך נישט געוואוסט, א חוץ דער מחבר אליין. אבער וועגן דעם דארף מען איצט אויך נישט זארגן. זארגן דארף מען אבער וועגן דעם, ווי אזוי ארויסצוקריכן אומבאמערקטערהייט פון לופינסקי'ס האלצשטאל, ווייל ווען ער זאל זיך דערוויסן פון דעם וואס פאר א געברויך איך האב געמאכט פון זיין שטאל, וועט ער זיכער אנהענגען א שלאס אויף דער טיר, אויף דער טיר פון מיין אומשטערבליכקייט און אויס קונסט. זייער פארזיכטיג האב איך צוגעשפארט די טיר הינטער זיך, און האָב זיך אַרומגעקוקט. אַלצדינג אין דער וועלט איז געבליבן פּונקט אַזוי ווי מיט אַ שעה צוריק. פּונקט ווי פֿריִער איז געשטאַנען דער קאַשטאַנבוים, פּונקט אַזוי זענען אַרומגעגאַנגען די פֿוילע, איבערגעפֿרעסענע הינער, און פּונקט אַזוי שטאָלץ ווי פֿריִער האָט פּאַראַדירט דער קאָלירטער האָן. ווי נאָר ער האָט מיך דערזען מיט די וועדאמאסטי האט ער א שפרונג געטאן אויף דעם פארקאן, פארמאכט די רונדע געפיללאזע אויגן זיינע, און אויסגעשריען צו די הינער, צו דעם באלעבאס, צו דער גאנצער וועלט, קוקורעקו! דאס איז געווען די ערשטע קריטיק וואס איך האב געהערט. איך האב זי, ווי דער שטייגער איז, נישט פארשטאנען, אבער לויט דעם אויסדרוק

דעם זעלבן הייליגן ציטער וואס איך האב איבערגעלעבט נעכטן. קיין ציטער האב איך נישט דערפילט, פארקערט, אן אינערליכע שטימע, דער געפיל פון זעלבסט-קריטיק, האט זייער קלאר מיר געלאזט וויסן אז מיין נעכטיגע שאפן טויג נישט, קיין איין וואכנבלאט אדער מאנאט-שריפט וועט נישט אפדרוקן די דאזיגע מעשה'לע מיינע. און דאס איז דאך געווען די הויפטזאך, צו זען דאס ווערק אפגעדרוקט אין א רוסישן זשורנאל. אבער אראפגעפאלן ביי זיך בין איך נישט. די דערציילונג טויג נישט, וועל איך אנשרייבן אן אנדערע. ווידער זיץ איך אויף מיין דיכטער שטול אויף דעם בעריאזעווען קלאץ, און איך שרייב איין שמאל בלעטל, ווידער מוז ציען נאך א צווייטן. דאס מאל שרייב איך וועגן א ים קאפיטאן, און אזוי אויך רופט זיך מיין נייע שאפונג, די דערציילונג פון א קאפיטאן. וואס ווייס איך וועגן קאפיטאנען? ווי קומט אין ביאליסטאק א ים קאפיטאן? וואס האט ער דאס אזוינס דערציילט אז איך דארף דאס באשרייבן און באריכטן וועגן דעם דער וועלט, די געשיכטע שפילט זיך אפ אויף א גרויסער ענגלישער שיף, דער קאפיטאן דערציילט וועגן עפעס א יונגנמאן וואס האט דריי מאל אים געראטעוועט דאס לעבן, נישט געוואלט זאגן ווער ער איז, און איז באלד פארשוואונדן. דער קאפיטאן האט געהאט א פארדאכט אז דאס איז נישט קיין מענטש, נאר א גייסט, געשפענסט,

איידער מען האט נאך אפגעדרוקט, האב איך שוין פארשמוצט מיין גוטן נאמען, דעם נאמען וואס איך האב זיך נאך נישט געמאכט און וועלכן איך וועל דאך שוין קיינמאל נישט קענען מאכן. אין מאסקווע קען מען מיך שוין, אין די ליטערארישע קרייזן רעדט מען שוין וועגן מיר, דעם פארמאסקירטן. א גרויסע זאך זיך אנצושטויסן ווער דער איטאליענישער אדער כינעזישער נאמלערעפאו איז דאס.

יעדע וואך האב איך אים געעפנט מיט א ציטער אין הארצן און געווארפן זיך צו דער לעצטער זייט צום בריווקאסטן. גארנישט. א שווייג. מען וויל מיך נישט קענען. איינמאל ווען איך בין ווידער געקומען צו מאיסיי טרילינג האט ער מיך באגריסט מיט א פארוואונדערטן פנים. וואס איז דאס? האסטו אנגעשריבן אין דעם זשורנאל די דערציילונג פון א קאפיטאן, אדער איז עס אן אנדערער? ווייל דיין נאמען שטייט אונטערגעשריבן. יא, די דערציילונג איז געווען אפגעדרוקט. איך האב זי דורכגעלייענט צוערשט מיט מאיסייען, דערנאך מיט זיין ברודער נאום, דערנאך פאר זיך, דערנאך אויפן קול פאר דער מאמע און דער גאנצער משפחה. מיין שוועסטער אנא האט געזאגט אז זי פארשטייט קיין ווארט נישט. און גאר צום סוף, שוין שפעט אינדערנאכט, ווידער צו זיך אליין. ניין. דא קען נישט זיין קיין שום צווייפל, די דערציילונג איז טאקע אפגעדרוקט. איך בין געווארן בארימט איבער נאכט. נעכטן נאך עפעס א כינעזער א נאמלערעפ, און היינט א וועלט-באוואוסטער מאסקווער שרייבער. אזוי ווייניגסטנס האב איך דאס זיך פארגעשטעלט.

און דאס איז מיין שוועסטער, וואס פארשטייט זי? מעגליך אז קיווע, באראש און דאקטער באמאש האבן טאקע נישט געוואוסט פון דער ליטערארישער סענסאציע וואס האט געבושעוועט ארום זיי, אבער אין רעאלשולע האט מען זיכער געוואוסט. איך האב דערווארט אז מיינע חברים וועלן זיך וואונדערן. אבער ניין, זיי האבן עס גענומען רואיג, געווען צופרידן. איז עס געווען שווער אויסצוטראכטן דעם קאפיטאן? און ווער האט דיר אויסגעשטעלט די זנאקי פרעפינאניא, פונקטואציע? דו אליין? אדער מען האט עס שוין געטון אין מאסקווע? אייגנטליך. דארף די רעאל שולע דיר געבן אן אויסצייכענונג פאר דעם וואס דו שרייבסט, האט געזאגט צו מיר פרידריך קירשקע אזא יעקע נעבעך, די לערערס וועלן דאס זיכער טון. דער געדאנק איז מיר געפעלן געווארן, טאקע עפעס מוז געטון ווערן.

דעמאָלט ווערט מען אַ שרײַבער, נישט פֿריִער. קיין מעדאַל וועט מען דיר זיכער נישט געבן, נאָר אַ בוך פֿון פּושקין אָדער לערמאָנטאָוון אפֿשר יאָ. זאָל זײַן פּושקינס בוך, אויך ניט שלעכט. אָבער ווען וועט דאָס זײַן? ס'איז דאָך שוין צײַט. אין מיטן פֿון דער רוסישער שטונדע, ווען דער לערער קראַסניאַנסקי האָט געהאַלטן זײַן לעקציע, האָט זיך געעפֿנט די טיר און דער דירעקטאָר װיטע איז אַרײַן אין קלאַס. דאָס איז געװען אַ זעלטנקײט. קײן מאָל האָט ער, אָדער עמעצער אַנדערש, ניט איבערגעשלאָגן אַ לעקציע. מסתּמא עפּעס זײער װיכטיקס האָט פּאַסירט. מיר זײַנען געשטאַנען און געװאַרט. דער דירעקטאָר האָט געהײסן אונדז זיצן, דערנאָך אױסגערופֿן מײַן נאָמען.

איר זײַט אױך באַפֿרײַט פֿון װעלכער עס איז אַנדערע שטראָף. איך האָב געטראַכט, אַז דאָס איז עפּעס אַ מיספֿאַרשטענדעניש, און איבערגעהאַקט דעם דירעקטאָר. װאָס פֿאַר אַ שטראָף? װאָס האָב איך אַזױנס געטאָן? שלאָגט מיר נישט איבער! האָט דער דירעקטאָר זיך אָפּגערופֿן, אָבער גאָרנישט בײז. װאַרשײַנלעך האָט ער טאַקע געזען, אַז איך פֿאַרשטײ נישט, װעגן װאָס עס האַנדלט זיך,

צוגעקומען צו מיר א שילער מיט וועלכן איך האב פריער זייער ווייניג זיך געחבר'ט. דאס איז געווען יורי ראמאנטשוק, א בחור פון מיין וואוקס, א רויטער, א דארער, מיט אן איינגעפאלענער ברוסט און הויך אויפגעריסענע פלייצעס. דער ערשטער איינדרוק וואס ער האט געמאכט אויף יעדן איינעם איז געווען, וואס פאר אן אומגעלומפערטע באשעפעניש. ביים גיין האט ער די פיס געשטעלט מיט די שפיצן אריין צו זיך אזוי ווי עס גייט א בער. זיינע הענט זענען געווען קנאכעדיג קרעפטיג, ער האט זיי געהאלטן אין א קולאק אזוי ווי אט אט גייט ער זיך שלאגן. די הויט פון זיין פנים איז געווען רויטלעך און באדעקט געדיכט מיט זומער שפרענקעלעך. די באקן ביינער זענען געווען הויך לעבן די סאמע אויגן און געמאכט אים ענליך צו א באשקיר אדער א טאטער.

שוין לאנג זיך געשושקעט. מיר פלעגן זען זיין טאטן שטיין מיט זיין דראשקע לעבן בילבושעוויטשעס אפטייק אין צענטער פון שטאט, צוזאמען מיט אנדערע איזוואשטשיקעס. דער טאטע איז אויך געווען א רויטער מיט א רויטליכן אפגעפרארענעם פנים, מיט הויכע ארויסגערוקטע באקנביינער און מיט א הייזעריג סקריפענדיגער שטימע. אבער נאכדעם ווי זיין קדיש דער איינציגער זון זיינער יורי איז געווארן א רעאליסט שילער פון דער רעאלשולע, איז דער טאטע פארשוואונדן. מער האט מען אים ביי דער אפטייק נישט געזען. פארשטייט זיך האבן די שילער צווישן זיך גערעדט, אזוי דארף דאס זיין, עס פאסט דאך נישט אז ווען דער זון איז א רעאליסט, זאל דער טאטע בלייבן אן איזוואשטשיק. אין גיכן האבן מיר אויסגעפונען אז ראמאנטשיק'ס טאטע איז פארט פארבליבן ביי זיין מלאכה, אבער איצט שטייט ער נישט ביי דער אפטייק נאר ביים וואקזאל. ווען דו וואלסט נישט געווען קיין איד, האט יורי ראמאנטשיק צו מיר געזאגט, וואלט מען דיך זיכער אויסגעשלאסן פון דער רעאלשולע. דערפאר איז עס בעסער פאר מיר אז איך

רעגירונגס באאמטע אין פעטערבורג וויל נישט אז זין פון פויערים זאלן זיין געבילדעט. וואס מער געבילדעט איז דאך בעסער. יא פאר אידן אבער מיר די פויערים זאגט נאטשאלסטווא אויב מיר וועלן זיין געבילדעט וועלן מיר באלד אנהייבן זיך צו בונטעווען. בונטעווען? מיר דארפן האבן ערד, א פויער קען נישט לעבן אן ערד, אן פעלד. ווילן זיי אבער קיין פעלדן נישט געבן. וואס איז, זיי ווילן נישט? עס זענען דאך דא אסאך פעלדער. זיי ווילן נישט. איז אזוי, קיין פעלד נישט און קיין בילדינג אויך נישט, טא וואס בלייבט? ווערן אן איזוואשטשיק, אזוי ווי מיין טאטע איז. נו, און וואס קען מען שוין דא פארדינען שטייענדיג ביים וואקזאל? ביי דער אפטיק איז געווען בעסער. אוואדע איז געווען בעסער, האט שורא ווייטער גערעדט מיט זיין הייזעריג סקריפענדיגער שטימע, נאר דער טאטע זאגט אז ער טאר זיך נישט ווארפן אין די אויגן, אז נישט זאגט ער וועט מען זיכער וועלן מיך פארטרייבן. די צרה אבער איז אז ביים וואקזאל קען ער שטיין נאר ביינאכט, ווייל בייטאג שטייט אויף דעם פלאץ אן אנדערער וואס איז זיין פלאץ שוין צוועלף יאר. דארף דער טאטע אויפשטיין פרי אין אוונט און לייגען זיך שלאפען שפעט אין מארגען, און געבען עסען דעם פערדעל קאן איך נישט ווייל איך דארף דאך שוין לויפען אין די אוטשילישטשע, טוט דאס די מאמע, און די מאמע איז שוואנגער טאר זי דאס נישט טאן, איז איינס פון די ביידע, אדער מיין שוועסטער זאל חתונה האבען מיט דעם אקאלאדאטשניק אויב זיין ווייב שטארבט, אדער איך זאל ווערן אן אינזשעניר. ווער דו בעסער אן אינזשעניר, האב איך געגעבן מיין אויפריכטיגע עצה, דאס איז דאס בעסטע. אוודאי וואלט דאס געווען דאס בעסטע, לאזן זיי מיך אבער נישט. ווער לאזט דיך נישט? ווער? דער אינספעקטאר פאוולאווסקי. ווי גוט איך זאל ניט ענטפערן דעם אוראק, גיט ער מיר א צוויי און אמאל אן איינס. און דער דייטשער לערער וועלץ? דושעט מיר אויך, נאָר צווייען שטעלט ער מיר, דער מערדער. און אויב צווייען, לאָזט מען מיך נישט צו צום עקזאַמען און מע פֿאַרטרײַבט מיך אין גאַנצן. פֿאַר אַ פּויער, פֿיר קלאַס אין רעאַלשולע איז מער ווי גענוג, זאָגן זיי. וויאַזשע קום איך צו ווערן אַן אינזשעניער? וואָזשע טראַכסטו צו טאָן? דיך האָט מען. דער אוטשילישטשע, ווייסטו דעם טעם פון דעם? אנדערע קענען דאס נישט פארשטיין. דערפאר רעד איך צו קיינעם נישט, נאר צו דיר. מיר ביידע שטעקן אין דעם זעלבן לאך, אסיפ טייערינקער. איך האב אים געוואלט דערקלערן, אז מיר שטעקן נישט אין דעם זעלבן לאך, נאר איך האב פארשוויגן. אפשר פילט ער זיך גרינגער אזוי. איך מוז קריגן פאר יעסטעסטווענוי היסטארי נאטורוויסנשאפט כאטש איינמאל א פֿינף האט ער ווייטער גערעדט דעמאלט וועט אויסמאכן פאר דער טשעטווערט פערטל יאר א דריי און א דריי איז שוין גוט וועט מען מיך צולאזן צום עקזאמען און איך קען ווייטער לערנען זיך קריגן א דיפלאם און דאן אוועקפארן קיין פעטערבורג שטודירן דעמאלט זענען מיר אלע געראטעוועט.

ס'איז א געפערליכע זאך, זייער א געפערליכע, מען דארף. ס'איז א געפערליכע זאך, זייער א געפערליכע, מען דארף האבן מוט צו דעם. וואס איז עס אזוינס? פאר אזא זאך, אויב מען טוט עס, פליט מען ארויס פון דער שולע מיט א וואלטשי בילעט.

אין פאוולאווסקי'ס האנטשריפט, קאנסטו נאכמאכן זיין האנטשריפט אויך? אויס שטיפעריי האבן די שילער געפרואווט נאכצומאכן די האנטשריפטן פון אונזערע לערער, איך האב אויך פרובירט. אנו, ווייז נאר ווי עס זעט אויס, האט יורי פארגעשלאגן. איך האב אנגעשריבן א פֿינף, א צוויי. נישט שלעכט, האט ער געזאגט,

ווען דאנילא גייט אמאל אוועק קען מען נעמען דעם שליסל און דערנאך צוריקלייגן. דער קליינער שליסל פון דער שאפע וואו די זשורנאלן געפינען זיך ליגט אויף דער שאפע פון אויבן. איך האב אלצדינג אויסגעפונען. מען מוז נאר אויסגעפינען דעם ריכטיגן מאמענט. איך זאג דיר. עס גייט מיר אין לעבן א רחמנות אויף דעם טאטן, זאג איך דיר, אסיפ, גאלובטשיק מוי. ער האט ארויסגעצויגן פון זיין קעשענע א רויטע שמאטע, וואס האט בעדארפט זיין א נאזטיכל, און זיך אפגעווישט די נאז און די אויגן. איך האב זיך געפילט זייער אומבאקוועם, ווייל מיר ביידע זענען שוין געווען אין דעם עלטער ווען בחורים האלטן פאר א שאנדע צו פארגיסן טרערן.

קענען לערנען, קענען דייטש און אריפמעטיק, דאס נעמט זיך פון דעם וואס זיי זענען געוויינט צו ציילן געלט. וואס פאר א געלט ציילן? די אידן וואס זענען ארים ציילן געלט? וואס פלאפלסטו? די רייכע ציילן איבער וואס זיי האבן, און די ארימע וואס זיי זענען שולדיג, האט ער געזאגט אן שום פארזוך צו מאכן א וויץ. מיין טאטע למשל האט נישט קיין חובות, ווייל ווער וועט אים דען בארגן? אידן אבער בארגן איינער דעם צווייטן, איז וואס וועגן דעם זשורנאל, הא? קען מען דאס מאכן? ניין. ניין. נישט איך. האב איך געענטפערט, לאז דאס בעסער אפ. האסט מורא? וואס? אידן האבן שטענדיג מורא. וואס מורא? ווער מורא? איך האב פאר קיין זאך נישט קיין מורא. אבער דאס גראד איז קיין פלאן נישט. ניין ראמאנטשוק, שלאג זיך דיין פלאן ארויס פון קאפ. און לאזן דעם טאטן אונטערגיין, ער זאל כאפן א פארקילונג און שטארבן פון לונגען אנטצינדונג? אה, דאס ווילסטו? מיר זענען זיך צעגאנגען. אין די פאלגענדע טעג האט ער מיך נישט געטשעפעט, נישט גערעדט צו מיר. נאר איין מאל אין דער צייט פון גרויסע פערעמענע, א האלבע שעה פאוזע ארום צוועלף אזייגער, איז ער צוגעקומען צו מיר. דערצייל קיינעם נישט וועגן דעם וואס מיר האבן גערעדט. און וועגן מיין טאטן אויך נישט. אהה. האב איך זיך אפגערופן. אריינבייסענדיג די ציין אין דער בולקע וואס די מאמע האט מיר מיטגעגעבן. מיט וואס איז די בולקע? האט יורי פלוצים מיך געפרעגט. מיט איינגעמאכטס, געפרעגלטע אגרעסן, האב איך געענטפערט. שמעקט גוט! אהה, און נאך ווי! קען איך האבן א ביסן? האט ער שטיל ארויסגערעדט, כאטש יעדער אדער אין מיר האט פראטעסטירט קעגן דעם וואס איך האב געטון, האב איך עס פארט געטון. גענומען די אונטערשטע העלפט פון דער בולקע, וואס איז געווען נישט אזוי געשמאק, און אוועקגעגעבן ראמאנטשוקן. ער האט נישט באדאנקט, זיינע לאנגע, געלע, אביסל פערדישע ציין האבן זיך זשעדנע אריינגעביסן אין דער סאמע טיפעניש פון מיין בולקע. דערנאך, האלטנדיג נאך אין קייען, האט ער זיך דערקונדיגט. און וואס וועסטו האבן מארגן? אויך מיט איינגעמאכט? ניין, מארגן וועט ווארשיינליך זיין מיט קעז. קעז שמעקט גוט, האט ער צוגעשטימט. אויף מארגן ווי נאר עס האט געקלונגען דער גלאק פאר דער גרויסער פאוזע, בין איך ארויסגעלאפן פון קלאס, די באשמירטע בולקע אין קעשענע און זיך געלאזט אין גארטן. דאָרט, הינטער די נאַקעטע קוסטעס פֿון בעז, האָב איך זיך גענומען צו מײַן אָנבײַסן. ס'איז געװען קאַלט, דער װינט האָט געבלאָזן אין מױל אַרײַן, אָבער דאָ בין איך געװען זיכער מיט מײַן בולקע. פֿאַרענדיקט דעם אָנבײַסן, האָב איך זיך צוריקגעקערט אין קלאַס און האָב זיך אױסגעהיט נישט צו טרעפֿן זיך מיט יורין. אזוי איז עס אנגעגאנגען עטליכע טעג אן שום שטערונגען. אבער קיין סך פרייד פון מיין פרישטיג האב איך איצט נישט געהאט. אמת, מיין מאגן איז געווען אומשולדיג, אבער נישט מיין געוויסן, און דאס האט אוועקגענומען די זיסקייט פון דער איינגעמאכטס, די פרישקייט פון דער פוטער, די געשמאקע זויערקייט פון דעם קעז. עס איז געבליבן נאר דער פראצעס פון עסן. איך האב געקייט און געטראכט וועגן יורין. אט כאפט ער מיך, אט נעמט ער אוועק פון מיר מיין בולקע, מיין אייגענע בולקע. פארוואס קומט עס אים? דערפאר וואס ער איז הונגעריג? איז דאס א תירוץ? אמת, ווי ארעם מיין מאמע זאל נישט געווען זיין, און איצט גייט עס אונז בעסער, איז ער נאך ארעמער, ער גייט ארום א הונגעריגער, קען נישט מיטברענגען קיין פרישטיג פונדערהיים, בעט ער ביי מיר, און איך לויף אוועק, באהאלט זיך און שלינג ארונטער די בולקע, זיין העלפט אויך. שעם איך זיך גארנישט? וואס טראכט ער איצט וועגן מיר? פארוואס עסטו דא אונטערן בוים? האב איך דערהערט ראמאנטשוק'ס שטימע. דא איז דאך קאלט! איך האב ליב צו עסן ווען עס איז קאלט, האב איך זיך אפגערופן. לאכט ער דאס איצט פון מיר? מאכט ער חוזק פון מיר? ניין, ער איז געווען ערנסט און גאנץ הונגעריג מסתמא. ווילסטו א שטיקל? שלאג איך אים פאר. און דא קומט פאר עפעס אזוינס וואס איך האב נישט דערווארט און צוליב וואס איך ווער פארשעמט מער ווי ווען עס איז פריער. יורי שאקלט מיטן קאפ אויף ניין. שאקלט גאנץ פעסט, זיכער, פאזיטיוו, און אין דער זעלביגער צייט שטרעקט זיך אויס זיין דארע האנט מיט קנאכיגע פינגער און ווארט אויף דאס שטיקל ברויט. וועמען זאל איך גלויבן? זיין קאפ וואס זאגט ניין, אדער דער הונגעריגע האנט וואס זאגט שווייגנדיג יא. איך האב געגלויבט דער האנט, זי איז געווען נענטער צו זיין מאָגן. אבער פון דעם טאג אן האט ער נישט געבעטן געבן אים עסן, און איך פון מיין זייט האב נישט געהאט דאס הארץ צו קומען צו אים. ס'איז געווען א קאלטער ווינטערדיגער נאכמיטאג. איך בין צוריקגעקומען פון דער שולע אהיים און געזעסן אין קליינעם צימער פארטיפט אין דעם בוך פון נאטור-געשיכטע, ווייל פאוולאווסקי האט מיך נאך אלץ נישט געהאט אויסגערופן און וועט מיך זיכער אויסרופן מארגן. עס ברענט! ס'איז א פייער לעבן די ריאלשולע! איז פלוצים אריינגעלאפן אין צימער מיין ברודער הערמאן, געכאפט זיין שינעל, פורמענעם איבערציער, און ארויסגעלאפן. איך האב זיך אויך געלאזט לויפן. אויף דער גאס האב איך זיך געטראפן מיט אנדערע שילער. אייניקע פון זיי האבן אויסגעדריקט די זיסע האפענונג אז די ריאלשולע וועט אוועק מיט דעם פייער. אנדערע אבער זענען געווען קעגן דעם. זאל עס בעסער פארקומען שפעטער אין פרילינג, וועט מען נישט דארפן דורכמאכן קיין עקזאמענס. אבער ווען מיר זענען צוגעקומען נענטער האבן מיר זיך איבערצייגט אז דער פייער איז געווען גאר ווייט פון דער אלכסנדרובסקער גאס, אנטקעגן דעם פאליציי-מייסטער'ס הויז. א דיקער שווארצער רויך איז געהאנגען איבער אונזערע קעפ, עס איז געווען נאך העל, דערפאר האבן די פלאמען אויסגעזען בלאסלעך און ווייניגער געפערליך. פון הויף האט זיך געהערט די קרעפטיגע, זאפטיגע, געשמאקע שטימע פון אונזער בראנדמייסטער קאליכעוויטש. ער איז געווען א ריז, מיט שווארצע דיקע וואנצעס, מיט א ברוסט ווי א פאס. אנגעטאן איז ער געווען אין א מאדנער אוניפארעם, וואס דוכט זיך ער האט אליין אויסגעטראכט. א פייער איז פאר אים געווען דאס זעלבע וואס א גוטע מאנאלאג איז פאר א דראמאטישן שוישפילער. דא האט ער אויפגעלעבט, געפילט אז עס איז זיין שעה. דא, צווישן רויך, פלאמען, וואסער, ליארעם און קולות, האט ער זיך געפילט היימיש, כמעט גליקליך. צו זען און צו הערן ווי דער דאזיגער גולם קעמפט מיט די פלאמען איז געווען אן אמת'ער ספעקטאקל, דערפאר האבן זיך טאקע אסאך מענטשן אזוי געריסן צוצוקומען נענטער. מיר איז געלונגען זיך אריינצוגנב'נען אין הויף וואו די קליינע טוך-פאבריק האט געהאלטן אין ברענען. קאליכעוויטש האט דיריגירט זיינע פייערלייט אזוי ווי א געניטער דיריגענט אן ארקעסטער. מער וואסער! האָט ער געשריען צו איין טייל פייערלייט, קריכט אויפן דאַך! האָט ער קאָמאַנדעוועט אַ צווייטן טייל, האַקט די פענצטער! און דאָס אַלץ איז געווען דיק איבערגעשאָטן מיט עכט רוסישע ווערטלעך, וואָס זענען געווען אַזוי פעפערדיק, אַז די כּשר'ע פּראָווינציעלע פלאַמען האָבן זיך אויסגעבויגן פאַר חרפּה. פון דעם צעגאָסענעם וואַסער איז די ערד אַרום מיר געוואָרן אַלץ מער נאַס. איך האָב זיך אַ קער געטאָן אויף צוריק און האָב זיך אומגעריכט אָנגעשטויסן אויף יורי ראָמאַנטשוק. קום! האָט ער מיר געזאָגט, שרײַענדיק מיר אין אויער אַרײַן. וווּהין? קום! האָט ער ווידער געזאָגט. ער איז געגאַנגען פֿאָרויס, איז אַריבערגעקראָכן איבער אַ צעבראָכענעם פּאַרקאַן. איך האָב אים נאָכגעפֿאָלגט.

אבער איך האב נישט געפרובט פראטעסטירן, איך בין אים שולדיג געווען עפעס, איצט האב איך דאס געדארפט באצאלן. מיר זענען אריינגעקומען אין דעם הויף פון דער ריאלשולע נישט דורך דעם וועג וואס די שילער האבן געווענליך באנוצט. אין הויף איז אלסדינג געווען שטיל. לאזינסקי'ס הילצענע בודקע וואו ער פארקויפט זיינע פיראזשנעס, קעיקס, צו די שילער, איז איצט געווען פארשלאסן אויף א שלאס. איז די אריינגאנג טיר אויך פארשלאסן? דאס וואלט געווען דאס בעסטע האב איך געהאפט. ניין, זי איז געווען אפן. אויך די שינעלנאיא גארדעראב צימער איז געווען אפן. יורי איז אריין אין דנילו'ס צימער דערביי. איך האב געווארט. וואס וועט זיין ווען דער אלטער וועכטער קומט פלוצים צוריק פון פייער און כאפט אונז? דעמאלט זענען מיר פארלארענע. יורי האט זיך ווידער באוויזן מיט א שליסל אין דער האנט, מיר זענען ארויפגעלאפן אויפן צווייטן עטאזש. דער לאנגער פוסטער קארידאר האט געגעבן א שוואכן אפקלאנג פון אונזערע האסטיגע און פארזיכטיגע טריט. ראָמאַנטשוק איז צוגעגאַנגען צו דעם גרױסן אַקטזאַל. ער האָט אַרײַנגערוקט דעם שליסל, און די טיר איז באַלד געשטאַנען ברײט אָפֿן. גײ אַרײַן! האָט יורי קאָמאַנדירט. אָבער זײַ פֿאָרזיכטיק. דעם שליסל פֿון דער שאַפֿע װעסטו געפֿינען אױבן פֿון דער לינקער זײַט.

קאָן איך דעם שליסל נישט זען, איך קאָן אים אָבער אָנטאַפּן מיט דער האַנט. מײַנע פֿינגער שטױסן זיך אָן אָן עפּעס קאַלטס, אײַזערנס. נו, יאָ, דאָס איז ער, דער קלײנער שליסל. ס'איז געװען גרינג אים צו געפֿינען און אױך זײער גרינג צו עפֿענען די שאַפֿע. אָבער איצט גײט עס שױן נישט אַזױ גלאַט. עס זענען דאָך פֿאַראַן אַ סך זשורנאַלן, יעדער קלאַס האָט זײַן דיק.

איך גיי צום טיש, עפן דעם זשורנאל, מיש די בלעטער, זוך, אט איז עס, נאטורוויסנשאפט. לינקס, לויטן אלף-בית, געפינען זיך די נעמען פון די שילער, רעכטס, זייערע צייכנס, צעווארפן אין פארשיידענע פלעצער. יורי לעבן דער טיר סיגנאליזירט, אלסדינג אין ארדענונג, קנאק מיר אריין דעם פינף. דורך די פענסטער דרינגט אריין דאס רויטליכע ליכט פון דעם פייער, די שויבן־גלעזער ציטערן שטיל. לעבן דעם גרויסן פירקאנטיגן טינטער ליגט א פען. איך נעם זי, טונק איין, און שטעל קעגן דעם נאמען יורי ראמאנטשוק די ציפער פֿינף. צוריקלייגן דעם זשורנאל, צושליסן די שאפע, אוועקלייגן דעם שליסל אויף דעם זעלבן פלאץ, דאס גייט ווי געשמירט. איך לויף ארויס פון דעם זאל, מיר שפרינגען ארונטער די טרעפ און ציטערן ביי יעדן טראט. אט אט וועט זיך באווייזן דנילא און וועט אונז פרעגן וואס מיר טוען דא.